אחת השיחות דהתוועדות, י' שבט תשי"ז. צוגעדרוקט צו י' שבט דעם רבי'ס א שיחה וואס ער האט דערציילט וואזוי א פרוי האט אויפגעטון און דערמיט האט דער צמח צדק אויך פארענטפערט פארוואס פרשת בשלח וואס דעמאלט לייענט מען דאך די שירה בתורה, איז דאך דא אויף דערויף א צוגעפאסטע הפטרה, האט מען אויסגעקליבן א הפטרה פון שירת נשים ותשר דבורה, אף על פי וואס אין די סדרה איז דאך דא ביידע עניינים סיי דער אז ישיר משה ובני ישראל,

און ווי ער איז מסיים אז הכל היה מן העפר אז אלץ הענגט אפ אן ספירת המלכות וואס דאס הענגט אפ אן דעם שטעל פון די פרוי ווי זי שטעלט אוועק אין שטוב און דאס איז אויכעט אין דעם ענין וואס האט זיך גערעדט אין מאמר פון רבי'ן מהר"ש פון אולת אדם תסלף דרכו ועל הויה יזעף לבו אז מען דארף זיך ניט אריינלייגן אין מותרות ווארום דעמאלט איז ביידע זאכן מען ווערט א מבולבל און ניט נאר מען האט ניט די מותרות נאר מצד דערויף וואס עס גייט אוועק תסלף דרכו אויף קרומע וועגן האט מען אויך ניט אט די עניינים עיקריים מה שאין כן אז ס'איז דא דער וברכך הויה אלקיך, אז מען האט ביי זיך די הנחה אז אלץ קומט פון דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער איז דאך א כל יכול, במילא דארף מען פארזארגן די אלע עניינים פון תורה ומצוות, און דערנאך דארף מען זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, איז דעמאלט איז דא ביידע זאכן, אז ס'איז דא דער בכל אשר תעשה, אז וואס פאר א כלי מ'זאל ניט מאכן אפילו א קליינע, איז אין דערויף דא דעם אייבערשטנ'ס ברכה, וואס דעם אייבערשטנ'ס ברכה איז, גיט ער זיך אויף געזונטע זאכן און אויף פרייליכע זאכן, אז מען דארף ניט האבן קיין געלט אויף קיין דאקטוירים דערפאר וואס דער אייבערשטער גיט געזונט, און מען דארף ניט האבן אויף געלט אויף געלט אויף אראפנעמען העלמות והסתרים, שוועריקייטן, וואס מען האט מצד פארשידענע זאכן ווארום דער אייבערשטער המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, נישט ס'דא א מחלה און מען דארף איר היילן, דער אייבערשטער היילט אין אן אופן אז ס'לכתחילה קיין מחלה ניטא, איז דאך אסאך בעסער אז מען זאל ניט זיין ניט געזונט און דארפן האבן געלט פארן דאקטער און דער דאקטער זאל אויסהיילן, גיבט דער אייבערשטער זיין ברכה אז מ'איז לכתחילה געזונט, און ס'איז טאקע ניטאָ די צען דאלאר וואס מ'דארף באצאלן דעם דאקטער דערפאר וואס מ'דארף צום דאקטער מלכתחילה ניט אנקומען. און דאס וואס מ'איז נאך מוסיף אין דעם מאמר אז דעמאלט קאן זיין, דאס שטייט אויכעט ביים רבי מהר"ש אז דעמאלט קאן נאך זיין אז זאל זיין איז וברכך הוויה אלקיך בכל אשר תעשה, אז אין א קליינע כלי זאל דער אייבישטער געבן א ברכה, תוספות מרובה על העיקר, אז זאל זיין מיט הצלחה מופלגה און הרחבה גדולה, כפשוטו אין ענינים פון עשירות. און אט דא זעט מען במוחש אז דאס הענגט אפ דער עיקר אן דעם שטעל ווי די באלאבאסטע פון הויז שטעלט איין, און אויב זי רעדט זיך דורך מיטן מאן און גיט אים צו פארשטיין אז זי ווייס און איז זיכער אז דער עיקר איז אז מען דארף זען באווארענען די רוחניות פון שטוב,

און נאר דעמאלט שטעלט זי איין די הויז אז ניט נאר מען זאל ניט דארפן אויסגעבן קיין געלט אויף תסלף דרכו אויף קרומע וועגן און אויף קרומע זאכן ווארום רחמנא ליצלן עימיצער איז ניט געזונט און מען דארף הארעווען כדי צו באצאלן דעם דאקטאר וועט מען דאס ניט דארפן האבן דערפאר וואס מען וועט זיין געזונט, און פון די געלט וועט מען קענען פירן די הויז ברייט און אין א אידישן אופן, אז ס'זאל גיין פון דער הויז צדקה מיט א ברייטער האנט און מיט אן אפענער האנט און מיט א פרייליכער הארץ, און מען זאל אויך קענען האבן אט די אלע עניינים וואס מען דארף האבן

צי דער מאן איז פאריאגט כל היום וכל הלילה, אבי וואס ער מיינט אז דורך די יאגעניש וועט ער אריין ברענגען נאך אפאר דאלאר, און אויף וואס די דאלאר וועלן אוועק גיין ווייס מען ניט, דערפאר וואס כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, במילא מוסיף זיין אויף דערויף קאן ער ניט.

אז דער ממון זאל ניט דארפן אוועקגיין אויף אראפנעמען די עניינים המזיקים, נאר ס'וועט זיין כפשוטו אז ס'וועט זיין דער ברכת הוויה היא תעשיר, אדורך דעם וואס מ'ווייס אז וברכך הוויה אלקיך ווייל דעמאלט וועט ער זאגן יש לי כל ער האט אלץ וואס ער דארף האבן באמת, און אט א דעמאלט גיט דער אייבערשטער אסאך הצלחה אז מען האט אז מען האט א רייכע הויז ברוחניות, און במילא קומט אויך ארויס א רייכע הויז בגשמיות, נאר וואדען מען דארף זיך ניט יאגן נאך גשמיות ווייל דעמאלט וועט מען האבן ביידע זאכן, אי גשמיות אי רוחניות, מען דארף בשעת מען יאגט זיך נאך רוחניות, איז אטא דעמאלט דורך דעם יש לי כל אז מען פאראייניגט בשמים ובארץ, אז מען מאכט די אייגענע הויז פאר שמים פאר אן ארט וואו דער אייבערשטער

מרבה דאגה מ'האט איבעריגע פֿינף צימער האט מען מערער דאגות, וואו באקומט מען א שווארצע נאך אויף א טאג א וואך, כדי מען זאל קענען רייניגען די איבעריגע דריי צימער אויכעט וואס קיינער דארפען זיי ניט האבען מער ניט וואס דאס איז עצת היצר און אט א דעמאלט באזארגט דער אייבערשטער אי די צימערען אי די שווארצע אז מ'זאל קענען האבן א רואיגע קאפ און אליין זיך עוסק זיין אויף מחנך זיין די קינדער אין א אידישן וועג אז זיי זאלן אויסוואקסן חסידים און יראי שמים און לומדים

כדי ער זאל זיין שענער אנגעטאן ווי די קינדער פון דער שכנ'טע, האלט עס אן א טאג און א וואך און א חודש און א יאר, און בשעת דער קינד וואקסט אויס, כאפט מען זיך אז מען האט אין אים ניט אריינגעלייגט אט א די זאכן, וואס דורך דערויף וואלט ער געווען גליקליך כל משך ימי חייו. און אט א דאס איז וואס מען דערציילט אין פרשת יתרו וואס מען הייבט זיך איצטער אן די סדרה, אז דער אייבישטער האט אנגעזאגט משה'ן אז ער זאל גיין דערציילן וועגן קבלת התורה, די ערשטע זאך כה תגיד לבית יעקב אלו הנשים, אז ער זאל זיי דערציילן וועגן ווי א איד דארף זיך פירן על פי תורה, וואס דורך דעם איז מען זיכער אז די הויז וועט זיך פירן ווי א אידישע הויז דארף זיך פירן, איז אט אזוי איז אויכעט ביי יעדער יאר און אין אלע צייטן און אין אלע ערטער, אז בשעת פרויען נעמען אויף זיך אן מיט דער גאנצער שטארקייט אז זיי זאלן איינשטעלן זייער הויז אז דאס זאל זיין ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, אז דארט זאל זיין געטליכקייט און רוחניות, האט ער דעמאלט באווארנט דער שכן, דער טענענט, דער אייבערשטער, אז די הויז זאל זיין באמת א גליקליכע סיי בגשמיות סיי ברוחניות אין די אלע זאכן וואס דער מאן מיט די פרוי דארפן האבן און זיי זאלן ערציען זייערע קינדער לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה אמיתית סיי בגשמיות סיי ברוחניות. לחיים לחיים. This audio has been restored by Jim.